זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ל"ח עמוד א', דריי שורות פון די ברייטע, שטייט אין די משנה שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ, די שמועס דא אין די היינטיגע גמרא גייט זיין וואס די נוסח הברכה, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט מה הוא אומר וואס די נוסח הברכה א מענטש ווען ער עסט ברויט איז המוציא לחם מנורת, תנא קמא לערנט אזוי ווי אונזער נוסח אז מען זאגט המוציא לחם מן הארץ, רבי נחמיה אומר. מוציא לחם מן הארץ א קליינע הקדמה, אלע ברכות דארף מען מאכן בלשון עבר, אז שהכל נהיה בדברו, המוציא לחם מן הארץ אז דער אייבערשטער איז דער וואס האט ארויסגעצויגן ברויט פון דער ערד ווייל איך שטיי דאך שוין מיט מיין ברויט אין דער האנט, די שאלה איז וואס איז א לשון עבר המוציא אדער מוציא, אונז עמיר זען פון די גמרא אז מוציא, די לשון פון מוציא לחם מן הארץ מיינט זיכער בלשון עבר אז מען האט שוין ארויסגעצויגן, אויף המוציא ווערט א שאלה. איז לכאורה עט דאך יעדער איינער פרעגן אויב מוציא מיינט זיכער בלשון עבר פארוואס זאגן אונז המוציא סוף שיעור וועלן אונז אויסרעדן א תוספות וואס תוספות זאגט אז ס'איז דא א געוויסע מעלה אין זאגן המוציא און ממילא אויב קען איך זאגן אז המוציא איז אויך א לשון עבר על איך גיין מיט המוציא אמר רבא במוציא כולי עלמא לא פליגי דאפיק משמע ס'מיינט אז מ'האט שוין ארויסגעצויגן פון דער ערד די ברויט אין אנדערע ווערטער ס'איז א לשון עבר דכתיב שטייט אין פסוק קל מוציאם ממצרים, שטייט בלעם און ער רעדט אז דער אייבערשטער האט ארויסגעצויגן די אידן פון מצרים, מען רעדט דאך שוין נאך די מעשה פון יציאת מצרים, איז אוודאי אז שטייט דארט מוציאם, מיינט מוציא א לשון עבר א זאך וואס איז שוין געווען כי פליגי בהמוציא. רבנן סברי המוציא דאפיק משמע, די רבנן לערנען אז ס'מיינט אויך א לשון. דאפיק אז ער האט שוין ארויסגעצויגן ס'מיינט אויך א לשון עבר דכתיב שטייט א פסוק המוציא לך מים מצור החלמיש משה רבינו שטייט דארט סוף פון די פערציג יאר און זאגט אז דער אייבערשטער ארויסגעצויגן וואסער פון א שטיין פאר אידן רעדט מען דאך פון זאכן וואס זענען שוין געווען די לעצטע פערציג יאר האט דער אייבערשטער ענק פראוויידעד וואסער אין מדבר מיינט המוציא א לשון עבר רבי נחמיה סבר המוציא דמפיק וואס ער ציט ארויס א לשון עתיד, א לשון הווה אפשר, וואס ער ציט ארויס שנאמר המוציא אתכם, לא, לכאורה א לשון עתיד, שנאמר המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, ווי שטייט די פסוק? די פסוק שטייט ביי די ביי די ביי די משה רבינו, די אייבערשטער שיקט צו משה רבינו ער זאל זיי זאגן אז ער גייט זיי ארויסציען פון מצרים, עס שטייט דארטן וידעתם כי אני השם אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, עס גייט דא קומען גרויסע ניסים און עטץ און איך בין דער אייבערשטער וואס, עטס וועטס וויסן אז איך בין דער אייבערשטער וואס ציט ענק ארויס פון מצרים, סאו אוודאי רעדט מען פון א לשון עתיד, ווי די גמרא פארשטייט יעצט, מארגן, רב חצקל, ווייל, ווייל, ווייל מען שטייט דאך נאך דא פאר יציאת מצרים, אויב איך רעד פון יציאת מצרים פאר יציאת מצרים, רעד איך פון א זאך וואס גייט זיין, קומט אויס אז א. מוציא אין דעם פסוק איז א לשון אסור. מילא טענה'ט רבי נחמיה אז מען זאל נישט זאגן המוציא לחם מן הארץ וואס איז א לשון אסור, נאר מוציא וואס דאס איז א לשון עבר אז דער אייבערשטער האט שוין צוגעשטעלט אונז די ברויט. ורבנן, וואס גייען די רבנן טוהן מיט די פסוק? זיי לערנען דאך אז המוציא מיינט א לשון עבר, וויאזוי וועלן זיי טייטשן די פסוק? טענה'ן זיי ההוא הכי קאמר להו קודשא בריך הוא לישראל, אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אידישע קינדער, האסט עס? אז כד מפיקנא לכו, ווען איך גיי ענק ארויסנעמען פון מצרים, עבידנא לכו מילתא, גיי איך ענק מאכן אזאלכע ניסים, כי היכי דידעיתו, אזוי זאלט עטץ וויסן, דאנא הוא דאפיקית יתכון ממצרים, איך בין דער וואס האט ענק ארויסגענומען פון מצרים, דכתיב, אזוי זעט מען טאקע אינעם פסוק, שטייט וידעתם, דורכדעם וואס כ'וועל ענק ארויסנעמען פון מצרים, כ'וועל מאכן די ניסים, וועט עטץ וויסן, וידעתם, כי אני ה' אלקיכם המוציא. אבער, איך רעד אזוי, איך שטיי יעצט, און איך זאג דיר וואס גייט זיין שפעטער. שפעטער ווען נאך יציאת מצרים וועט עטץ זיין די וואס וועלן וויסן אז איך האב ענק ארויסגענומען, סא הגם איך שטיי יעצט באצי איך מיך אבער צו א שפעטערדיגע זמן און איך רעד פון א זאך וואס איז שוין געווען, וועגן איך באצי מיך צו א צייט וואס ס'איז שוין געווען וואס מ'האלט שוין נאך יציאת מצרים, מילא האבן די חכמים געטראפן זייער א שיינע וועג

איז האבן זיי געזאגט דאדם גדול הוא איז א גרויסער מענטש ובקי בברכות הוא ווער מיינט ווער הייסט א גרויסער מענטש א גרויסער מענטש מיינט איינער וואס א תלמיד חכם אזא בקי בברכות איז ער א גרויסער מענטש אמר להם האט רבי זירא געזאגט אויב אזוי לכשיבא לידכם אויב וועטס אויב וועט עטס אים האבן אונטער די האנט איז הביאוהו לידי ברענגטס מיר דעם תלמיד חכם איך וויל אים פארהערן איך וויל זען צו מען רעדט טאקע פון א גרויסער מענטש פארציילט די גמרא זומ. לגבי זימנא חדא.

האט ער אים געגעבן א ברויט צו עסן, איז פתח ואמר מוציא איז דער תלמיד חכם האט געמאכט מוציא אשטאטס המוציא אמר האט רבי זירא געטענה'ט זה הוא שאומרים עליו דאדם גדול הוא ובקי בברכות בשלמא אי אמר המוציא וואלט ער געזאגט המוציא אשמעינן טעמא וואלט איך געהערט פון אים צוויי מחודש'דיגע זאכן. כ'וואלט געהערט פון אים סיי אריגינעלע טייטשן אין די פסוקים וויאזוי אונז האמיר אויבן געלערנט, יא אונז האמיר געהאט דא דריי פסוקים, המוציא לך מים מצור החלמיש, אז דער אייבערשטער האט אונז פראוויידעט וואסער, איז פשוט ווי די גמרא האט געטענה'ט אז דא שטייט אז מען רעדט פון א לשון עבר, נאכדעם האט עס געהאט א פסוק פון המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, וואס די גמרא האט זיך זייער שיין ארויסגעדרייט. אז ס'איז אויך דא א וועג וויאזוי כ'קען טייטשן די פסוק אז ס'זאל זיין א לשון פון אז ס'זאל זיין א לשון פון עבר, מילא וואלט ער געמאכט די ברכה פון המוציא, וואלט איך פארשטאנען אז ער פארשטייט די אריגינעלע טייטשן אין די פסוקים, ואשמעינן דהלכתא כרבנן, איך וואלט געוואוסט אז ער נעמט א סטענד און ער נעמט אן ווי אז די הלכה איז ווי די רבנן וואס זיי זאגן אז מ'דארף מאכן המוציא, אלא דאמר מוציא מאי קמשמע וואס קומט מען וואס קומט ער מיר צו לאזן הערן אין אנדערע ווערטער ווי איך האב געלערנט די גמרא איז רבי זירא האט געהאלטן אז די הלכה איז המוציא און אויב ער האט געהאלטן אז די הלכה איז אזוי איז המוציא האט ער יעצט א טענה וואס ביסטו מיר דא פרומער וואס שטעלסטו נישט אוועק געהעריג וויאזוי ס'איז די הלכה. זאגט די גמרא ווייטער ואיהו דעבד דאס האט יענער געטון, יענער געטון אזוי געזאגט המוציא, איז לאפוקי נפשיה מפלוגתא האט זיך נישט געוואלט אריינלאזן מחלוקת איז ער געגאנגען מיט המוציא וואס ווי אונז האבן אנגעהויבן דעם שיעור, אנטשולדיגסט איז ער געגאנגען מיט מוציא וואס מוציא מיינט לויט יעדן איינעם לשון עבר מילא איז עס גוט לויט יעדן, זאגט אבער די גמרא והלכתא אז די הלכה איז המוציא לחם מן הארץ אזוי ווי אונז מאכן מיר דקיימא לן כרבנן אונז פסק'ן מיר ווי די רבנן. אז דאמרי וואס זאגן דאפיק משמע אז ס'איז א לשון עבר, פרעגט דאך שוין אוודאי די תוספות, פארוואס טאקע גיי איך ווי המוציא דער עולם קען אריינקוקן ס'איז א וויכטיגע תוספות, ואף על גב דמוציא כולי עלמא לא פליגי דאפיק משמע. לכאורה עס מאכט נישט קיין סענס פארוואס גייסטו מיט רב זירא האט גאר טענות אז יענער וואס ער נעמט נישט קיין סטענד און ער זאגט מוציא אנשטאטס המוציא ווען דו ביסט דאך אליין מודה אז יעדער איינער זאגט אז מוציא איז גוט וואס ארט דיך צופרידנצושטעלן ר' נחמיה? זאגט תוס', תוס' ברענגט א ירושלמי, ירושלמי מפרש טעמא, כדי שלא לערב האותיות כגון העולם מוציא, ס'איז דא א פראבלעם מיט זאגן מוציא, ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם מוציא, בלייב איך מיט א מ מ, עולם ענדיגט זיך מיט א מ, און מוציא הייבט זיך אן מיט א מ, ס'ווערט דא עפעס א עירוב האותיות, ס'קען ווערן א פארקלעבעכץ, מילא האב איך אן ענין צו גיין מיט המוציא, און אן אנדערע טענה אפילו דאס אפשר קען זיין רב זירא'ס טענה, וואו. וואס די צווייטע טעם?
ני. מיין שאלה איז אויף די הלכה. פארוואס טאקע איז אזוי? יא אבער פארוואס איז די הלכה אזוי? פארוואס זאל איך זאגן והלכתא המוציא ווען איך קען דאך זאגן והלכתא מוציא? כ'פארשטיי נישט די מהלך. לאמיר גיין ווייטער. זאגט תוס' ווייטער, תוס' פרעגט אבער גוט, המוציא לחם מן, יא, דו טרייסט דא צו עוואוידן א פראבלעם פון צוזאמקלעבן אותיות, ביי לחם מן האב איך דאך דעם זעלבן פראבלעם, זאגט תוס' אז קיין פסוקים קען איך נישט טוישן, המוציא לחם מן הארץ איז געבויט אויף א פסוק פון וואס מ'זאגט ראש חודש, מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ, מילא דארט וואו איך קען נישט, איך קען נישט טוישן קיין פסוקים, זאג איך לחם מן, דארט וואו איך קען, זאג איך, מלך העולם המוציא, א מורא'דיגע יסוד, יעדע פראבלעם וואס אז דו קענסט עס סאלוון אויף א געוויסע פראצענט, סאלוו עס אויף א געוויסע פראצענט. פירט תוס' אויס א אינטערעסאנטע זאך לייבי, פארוואס דארף מען האלטן מיט די צען פינגערס די ברויט, ועל כן יש לבצוע בשתי ידיו בעשר אצבעות, וועגן דעם זאל מען האלטן ווען מען מאכט די מוציא, זאל מען האלטן מיט די צען פינגערס כנגד י' תיבות שבמקרא זה, די גאנצע ברכה איז דאך געבויט אויף דעם פסוק, עס איז דא צען, און פארשטייט זיך אז די פסוק די ברכי נפשי ברענגט דאך ארויס די מורא'דיגע שבח פונעם אייבערשטן, א מענטש זאל האבן די התבוננות, די ברכי נפשי'דיגע התבוננות, פאר דעם נוצט מען די צען פינגערס, יעצט מיר'ן גיין ווייטער צו א נייע סוגיא, איז געשטאנען אין משנה, אז על הירקות אומר בורא פרי האדמה, די נאמען פון די קומענדיגע עמוד, די קומענדיגע סוגיא איז, וועלכע ברכה מאך איך אויף געקאכטע געקאכטע וועדזשטעבלס. דאס איז די גאנצע שמועס. א מענטש קאכט פיינע פעפערס, ער וויל מאכן א גוטן הערינג, וועלכע ברכה מאכט מען אויף די פעפערס? יא, ווערט עס א שהכל? פארלירט עס די שם פרי? ווערט עס א, פארלירט עס די שם פרי אדער נישט? עמיר שוין זען. זאגט די גמרא ועל הירקות, קתני ירקות דומיא דפת. די גמרא מאכט עפעס א אינטערעסאנטע צאמשטעל, תוס' מוטשעט זיך דערמיט על כל פנים אז פון דעם וואס ס'שטייט דא די הלכות פון פת, און ס'שטייט דא די הלכות פון ירקות אין די זעלבע משנה, איז גיי איך עס צוגלייכן, אז מה פת שנשתנה על ידי האור, אפילו די פת איז דאך דורך א טרענזישן, און די פת איז אנגעקומען צו די מצב פון פת דורך די אויוון, איז אף ירקות נמי שנשתנה על ידי האור, אפילו ווען איך קאך עס אפ, די ירקות איז שוין געווען אין א טאפ, בלייבט עס מיט די אריגינעלע ברכה, אמר אמר רבנאי משמיה דאביי, זאת אומרת, פון דא געדרינגען אז שלקות זאכן וואס זענען שטארק איינגעקאכט איז מיט דעם אלעס מברכין עליהן בורא פרי האדמה, און ס'פארלירט נישט די שם פרי. גייט יעצט די גמרא ברענגען א שיינע שמועס צווישן אמוראים וואס טוט זיך מיט די הלכה מיט די שלקות, דרש רב חסדא משום רבינו ומנו רב, רב חסדא האט נאכגעזאגט פון רב, אז שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה, ער האט געהאט א קבלה פון רב אז די ברכה איז בורא פרי האדמה אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען, אבער ורבותינו היורדין מארץ ישראל, אונזער רבי'ס זענען געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל, ומנו עולא משמיה דרבי יוחנן אמר, עולא האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אז שלקות מברכין עליהן שהכל נהיה בדברו, סאו ווי אונז שטיימיר יעצט, האמער א מחלוקת צווישן רב און רבי יוחנן, דורך געוויסע טשענעלס, קיין זאך האב איך נישט געהערט געהעריג, איי געס אלעס געווען משום, נאכגעהערט אז רב און ר' יוחנן האבן זיך געקריגט, צו כ'מאך א האדמה אדער א שהכל אויף געקאכטע פרוכט, ואני אומר, שטייט רב חסדא אין בית מדרש ביי א שטענדער און ער זאגט איך גיי מאכן דא א שטיקל פשרה, און ווי רש"י זאגט איך גיי לערנען אז זיי קריגן זיך נישט, נאר יעדער איינער רעדט אינגאנצן אין א אנדערע פאל. און איך וויל זאגן אז רב און רבי יוחנן קריגן זיך נישט, און יעדער איינער רעדט פון א אנדערע פאל וועגן דעם, איינער רעדט פון א האדמה און איינער רעדט פון א פון א שהכל, זאגט ער כל שתחלתו בורא פרי האדמה, אזא זאך וואס די סדר איז עס צו עסן רויערהייט, אזא מין וועטשטעבל וואס די סדר איז עס צו עסן רויערהייט, לאמיר רעדן פון א קיוקאמבער, שלקו א מענטש איז געגאנגען און האט עס געקאכט שהכל נהיה בדברו, ווערט עס א שהכל, וועגן א פארוועטשטע קיוקאמבער, האט פארלוירן די טעם, ס'האט פארלוירן די צורה, ס'האט פארלוירן די פרי, אבער כל שת חלתו שהכל אזא מין זאך וואס די סדר איז אז מען עסט עס דווקא אפגעקאכט און ס'איז א שהכל ווייל רויערהייט איז נישט קיין עכטע עסן לאמיר זאגן א מענטש קייט אריין רויע פאטעיטאס פארשטייט זיך די אלע זאכן נאר למשל בעלמא זאל מען עס קענען אביסל פיקטשערן די גמרא גייט שוין געבן בעסערע משלים כל שתחלתו שהכל נהיה בדברו שלקו אויב איך האב עס געקאכט בורא פרי האדמה האט ער זייער שיין מסדר געווען לויט רב חסדא

קאכן דארף נישט זיין קיין סיבה זאל ארויסנעמען די טעם, וועלכע אזוי ווי יענקי געפרעגט אנהייב שיעור, וועלכע וועדזשטעבל ווערט ערגער מיט דעם וואס כ'האב עס געקאכט? כ'קען האבן פעפער און כ'קען האבן געקאכטע פעפער, ס'איז ס'ווערט נישט פאר דעם אויס אויס מאכל. אמר רב נחמן בר יצחק, משכחת לה בתומי וכרתי, מ'רעדט פון צוויבל און יונגע צוויבל, וואס צוויבל פארשטייט דאך יעדער איינער אז נאכן קאכן פארלירט עס די גאנצע שארפקייט, ס'פארלירט די גאנצע טעם. תוספות פרעגט שוין אז די מציאות איז אז מ'זעט אז געקאכטע צוויבל איז בעסער. זאגט תוספות אז ס'איז בעסער מצד די בשר און מלח, אבער וועגן אלע אנדערע זאכן לייגן אריין א טעם דערין. אבער מצד די צוויבל אליין, אנדערע ווערטער אויב האב איך נישט דא די בשר און מלח איז ס'גייט ארויס די גאנצע שארפקייט. ממילא דא ווי אונז שטייען מיר יעצט טענה'ט רב חיסדא ביי אזא מין זאך גייט געקאכטערהייט זיין א שהכל נאר רוי גייט זיין א אדמה. עד כאן דרשת רב חיסדא, סאו האמיר יעצט געהאט די זכיה צו זיין אין בית מדרש פון רב חיסדא און הערן די הייליגע דברי תורה פון רב חיסדא, יעצט גייען מיר אריין אין א נייע בית מדרש, די בית מדרש הייסט פון ר' נחמן, אונז גייען מיר יעצט אויסהערן א דרשה פון ר' נחמן, דרש ר' נחמן, האט ר' נחמן געדרש'נט משום רבינו האט נאכגעזאגט פון זיין רבין ומנו שמואל. פריער האבן אונז געהאט א מחלוקת צווישן שמואל, אנטשולדיגט, צווישן רב און רבי יוחנן. יעצט האמיר נייע נעמען. דרש ר' נחמן משום רבינו ומנו שמואל, שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה, וחברינו היורדים מארץ ישראל ומנו עולא, דאס איז די זעלבע עולא פון פריער, נאר רב נחמן רופט אים נישט רבותינו, ער רופט אים חברינו, ווייל ר' נחמן איז געווען גלייך. רבי נחמן איז געווען גלייך אין מדריגה פון עולא, ממילא זאגט ער מיין חבר עולא האט געברענגט נייעס פון ארץ ישראל משמיה דרבי יוחנן האט ער נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אמר שלקות מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו סאו רבי נחמן זאגט דא דרשנט דא אין בית מדרש א ענליכע דרשה ווי רב חיסדא.

פון עולא בשם ר' יוחנן אז ס'שהכל נאר ר' חיסדא האט אים גערופן רבי און ער רופט אים חבר. ואני אומר, יעצט קומט אן ר' נחמן צו די פאנטש ליין, איך ר' נחמן זאג אז במחלוקת שנויה אנדערש ווי ר' חיסדא וואס ער האט גע'דרשנ'ט אז ס'איז נישט קיין מחלוקת נאר זיי רעדן אלע פון אנדערע פעלער, איינער רעדט, איינער וואס זאגט אז שהכל רעדט פון אזא זאך וואס די סדר איז צו עסן רויערהייט און איינער וואס רעדט פון אדמה רעדט פון אזא מין זאך וואס די סדר איז צו עסן געקאכט, איך זאג אז מען קריגט זיך אלץ און די שלקות רעדט מען אין יעדן פאל וועלן זיי לערנען, דער וואס לערנט אז ס'שהכל וועט לערנען אז ס'אייביג א שהכל, דער וואס לערנט אדמה וועט לערנען אז ס'אייביג אדמה פארוואס? ווייל במחלוקת שנויה זיי באציען זיך צו א אלטע מחלוקת זיי האבן געלערנט א ברייתא תניא זיי האבן געלערנט א ברייתא. יוצאין ברקיק, א מענטש, לאמיר זאגן וואס האט נישט קיין ציין, ער וויל עסן מצה, איז דא צוויי עצות, שכוח, יוצאין ברקיק השרוי, יוצאין ברקיק השרוי, זאג ער זאל מיר שיקן א ביל, איך דארף באצאלן, הערסט? יוצאין ברקיק השרוי, רקיק השרוי מיינט געווייקט, דאס איז עצות וואס מען געבט נאך היינט אויך. אז דו נעמסט מצה און דו ווייקסט עס אין וואסער, א מענטש וואס קען נישט עסן איז דא נישט דא קיין פלאץ יעצט צו מחמיר זיין אויף געבראקס, ווייל איך רעד דאך פון א דאורייתא, איך רעד דאך פון אכילת מצה, עס איז דא איין עצה פון ווייקן די מצה במבושל שלא נימוח, אדער קען איך עס אויפקאכן שלא נימוח, ווילאנג עס איז נאכנישט צעגאנגען דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר, יוצאין ברקיק, איך קען טאקע ווייקן, יוצאין ברקיק השרוי, מצה געווייקטע נאסע מצה קען מען יוצא זיין די חובת מצה. אבל לא במבושל, אבער נישט ביי געקאכטע, האבן מיר דא א מחלוקת צו איינקאכן פארלירט עס די שם מצה אדער עס פארלירט נישט די שם מצה, לויט די מאן דאמר טענה'ט ער יעצט ס'איז די זעלבע מחלוקת, דער וואס לערנט אז מצה וואס איך קאך איין קען איך מער נישט יוצא זיין די מצות מצה ער וועט לערנען אז אונזערע שלקות אונזער געקאכטע גרינצייג איז א איז א שהכל, און דער וואס לערנט אז איך קען יא יוצא זיין ער וועט לערנען אז ס'איז האדמה אז קאכן נעמט נישט אוועק די צורה פון די דאס. יא, זאגט די גמרא ולא היא, די צאמשטעל איז נישט קיין גוטע צאמשטעל. הלכות אכילת מצה האט נישט עכט קיין שייכות מיט אונזער שאלה פון האדמה. דכולי עלמא שלקות מברכין עליהם. און די ברייתא, סיי רבי יוסי און סיי תנא קמא קען איך זאגן אז זיי לערנען אז אויף שלקות מאך איך ווייטער א בורא פרי האדמה, ועד כאן לא קאמר רבי יוסי התם. נאר דארט זאגט רבי יוסי אז אויף געקאכטע מצה בין איך נישט יוצא די מצוה אלא משום דבעינן טעם מצה, איז דא עפעס א נייע דין פון טעם מצה? די ראשונים מוטשענען זיך וואס די טעם מצה, רבנו יונה לערנט אז ס'מיינט אז געקאכטערהייט ווערט עס אויס לחם עוני, טעם מצה מיינט ס'דארף זיין ביי נעבעכטס, ס'דארף זיין לחם עוני, און אז איך קאך עס איז שוין עפעס געווארן דא עפעס א גאנצע עפעס א גאנצע געשעפט. איז אביסל די גמרא איז נישט אזוי משמע דבעינן טעם מצה זעהט עפעס אויס אין די גמרא אז ס'פעלט מיר דא עפעס נישט עפעס צוגעקומען ניי אבער יא כ'הער על כל פנים איז מילא מצד דעם דין לחם עוני איז געקאכטע מצה פארלירט דעם לחם עוני אבער לגבי אונזער שאלה וליכא אבל הכא אבער ביי אונז אפילו רבי יוסי מודה רבי יוסי קען ווייטער מודה זיין אז אויף שלקות איז בורא פרי האדמה ממילא די גמרא האט נישט געוואלט אננעמען די הייליגע דרשה פון רב נחמן. גייען מיר יעצט ווייטער, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן. גייען מיר יעצט, אונז האבן געהאט עולא'ס מימרא פון רבי יוחנן, ס'איז שוין צוויי מאל, וואס ביידע מאל איז עס געווען אז די ברכה איז שהכל, יעצט גייען מיר האבן אנדערע אמוראים וואס דרש'נען בשם רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ס'מאכן שנעל, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה, ורבי בנימין בר יפת, אמר רבי יוחנן, א שלקות מברכין עליהם שהכל, האבן יעצט א סתירה בדעת רבי יוחנן. זאגט די גמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, קבע עולא לשבשתיה כרבי בנימין בן יפת. דאס וואס עולא האט אויבן געזאגט אז דאס וואס עולא האט אויבן געזאגט אז רבי יוחנן לערנט אז אויף שלקות מאך איך א שהכל, עולא האט עס נישט אליין געהערט פון רבי יוחנן, ער האט עס געהערט פון רבי בנימין בן יפת וואס האט עס נאכגעזאגט פון רבי יוחנן. און עולא האט זיך אזוי איינגע'חזר'ט די טעות פון רבי בנימין בן יפת ביז ער האט עס שוין אליין איינגע.

א פסק פון עפעס א גרויסן פוסק, און נאכדעם זאגט ער נאך עפעס א פסק פון עפעס א מתמידים רבי, פארשטייסט ס'איז נישט די זעלבע, וכי מה ענין רבי בנימין בר יפת אצל רבי חייא בר אבא, רבי חייא בר אבא דייק וגמיר שמעתא מרבי יוחנן געווען א מורא'דיגע דייקן, ממילא קען איך ענדערש טראסטן וואס ער זאגט נאך, ורבי בנימין בר יפת לא דייק, נישט געווען אזא דייקן, ועוד רבי חייא בר אבא כל תלתין יומין, מהדר תלמודיה קמיה דרבי יוחנן, רבי חייא בר אבא פלעגט יעדע דרײַסיק טעג איבער'חזר'ן וואס ער האט געלערנט פון זיין רעבין רבי יוחנן, פון רש י ווייס איך נישט צו רש י אדרעסט עס, תוס' זאגט אז ס'מיינט נישט ער האט געלערנט כל תלמודיה ממש אלעס ער האט געלערנט די גאנצע ש ס יעדע דרײַסיק טעג, מיינט אלעס ער האט געלערנט די לעצטע דרײַסיק טעג האט ער גע'חזר'ט, און כמובן געווען א מעסיוו חוזר חזרה. און אלעס וואס ער האט געלערנט פון רבי יוחנן ממילא קען איך אים מער טראסטן. אבער ורבי בנימין בר יפת לא מהדר, ער האט נישט אזוי גע'חזר'ט, ועוד בר מן דין בר מן דין, לאז אפ די צוויי זאכן וואס איך האב דיר יעצט געזאגט אז ער איז אז ער איז א גרעסערע דייקן און ער חזר'ט בעסער, איך וועל דיר פארציילן א מעשה. די תורמוס, ס'איז געווען אזא מין וועדזשטעבל, שלקי ליה שבע זימנין בקדירה, מ'קאכט עס אפ זיבן מאל אין א טאפ, ואכלי ליה בקינוח סעודה, ס'ווערט זייער א זייער אזא ביטערע זאך און איך עס עס פאר קינוח סעודה. ואתו ושאלו לרבי יוחנן, מען האט אים געפרעגט וואס איז די הלכה מיט די מיט די אפגעקאכטע זאך, ואמר להו מברכין עלויה בורא פרי האדמה, איז מה דאך א זאך וואס איך קאך זיבן מאל, האלט רבי יוחנן אז איך בלייב מיט די ברכה פון בורא פרי האדמה דאך זיכער אויף שלקות. ועוד אמר ר' חייא בר אבא, די גמרא גייט ווערן ברענגען נאך א ראיה אז ר' חייא בר אבא האט דאך געברענגט א ראיה פון א מעשה אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח געגעסן געקאכטע זית נישט געקאכט איינגעזאלצענע זיתים און רש י זאגט אז געזאלצן האט א דין ווי געקאכט און בירך עליו תחילה וסוף, ער האט געמאכט א פאר ברכה און א נאך ברכה, אי אמרת בשלמא שלקות במילתייהו קיימי אז געקאכטע זאכן בלייבט מיט זיינע אריגינעלע הלכות איז בתחילה מברך עליו בורא פרי העץ ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש ווייס איך וועלכע ברכות ער האט געמאכט דא אויף די איינגעזאלצענע זיתים, ער האט געמאכט א העץ מיט א מיט א על העץ וואס ס'ארט מיך נישט אז ס'איז איינגעזאלצן אין אדער ווארדס ס'האט א דין געקאכט ווייל ס'בלייבן די אריגינעלע דינים אלא אי אמרת אז שלקות א געקאכטע זאך לאו במילתייהו קיימי אז ס'פארלירט די אריגינעלע דינים בשלמא בתחילה מברך עליו שהכל נהיה בדברו, איך ווייס וועלכע ברכה ער האט געמאכט אויף די זיתים בתחילה געמאכט א שהכל, אלא לבסוף מאי מברך וועלכע נאך ברכה האט ער געמאכט ממילא וויל ער פון דעם וואס ער האט געמאכט צוויי ברכות וויל ער אויך אויפדרינגען אז געקאכטע און געווייקטע זאכן בלייבן מיט די ארגינעלע דינים זאגט די גמרא דאס איז נאך נישט קיין ראיה ווייל דילמא בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא עס קען זיין ער האט געמאכט א בורא נפשות ממילא כ'מיין די לעצטע ראיה צו פארשטיין דעת רבי יוחנן דאס האט די גמרא אפגעפרעגט אבער אלע אנדערע ראיות זענען יא געבליבן און אונז נעמען אן אז רבי יוחנן לערנט אז שלקות איז האדמה נישט אזוי ווי די קבלה פון בנימין בר יפת וואס איז נאכגעזאגט געווארן דורך עולא אז ס'איז א שהכל. פרעגט אונז די גמרא א שאלה מתיב רב יצחק בר שמואל, ירקות, די וועדזשטעבלס, שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח מיט דעם קען מען יוצא זיין די מצוה, וואס מיט זיי קען מען יוצא זיין די מצות מרור איז יוצא בהן קען איך נוצן סיי די בלעטלעך ובקלח שלהן און אויך די ווארצלעך אבל לא כבושין נישט געווייקט ולא שלוקין און נישט איינגעקאכט זייער שטארק ולא מבושלן נישט געקאכט געהעריג. ואי סלקא דעתך במילתייהו קיימי לויט ווי בלייבן מיר דא אז געקאכט איז א האדמה שלוקין אמאי לא פארוואס זאל איך נישט קענען יוצא זיין מצוות מרור מיט געקאכטע זאכן ס'איז דאך א וועדזשטעבל ענטפערט די גמרא שאני התם דבעינן טעם מרור וליכא אוודאי קען איך מאכן א האדמה אויף געקאכטע מרור אבער קיין ווייטערע ברכה איך קען נישט מאכן על אכילת מרור ווייל דארט איז מיר נישט גענוג אז ס'איז א וועדזשטעבל כ'קען נישט נעמען א סקוואש און יוצא זיין דערמיט מצוות מרור ס'דארף זיין מרור ס'דארף זיין ביטער אז ס'איז געקאכט גייט ארויס די ביטערקייט. האט עס נישט קיין דין מרור נאך א קליין שטיקל גמרא זענמיר שוין כמעט פערטיג אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא היכי מברך על זית מליח וויאזוי קען מען בכלל מאכן א נאך ברכה צו מען האט דאך געהאט אויבן די מעשה אז רבי יוחנן האט געמאכט א נאך ברכה אויף געזאלצענע זיתים און געגעסן פיינע אליווס און ער געמאכט על העץ נאכדעם אבער פון די לשון איז געווען זית מליח ער האט געגעסן איין געזאלצענע זית יא. כיון דשקילא לגרעיניה, ווען א מענטש עסט א געזאלצענע זית גייט ער אוודאי ארויסנעמען די די קערל, יא? א נארמאלע מענטש עסט נישט קיין קערלעך, איז בצר ליה שיעורא, ווען א מענטש עסט נאר איינס און ער נעמט ארויס די קערל איז ער דאך געבליבן ווייניגער ווי א כזית, און די הלכה איז אז איך קען נישט מאכן קיין על העץ אדער על המחי', פארוואס מאך איך נישט אויף ספאנדזש קעיק איין סלייס על המחי'? ווייל ס'איז נישט קיין כזית. כ'האב נישט קיין כזית מעל. איז די זעלבע זאך דא מיט די על העץ, אויב די איין זית גייט ארויס דערפון די קערל, בלייב איך דאך מיט קלענער ווי א כזית, ווי קענסטו מאכן על העץ? אמר ליה מי סברת כזית גדול בעינן, ווען איך זאג דיר די דין כזית, כדי איך זאל קענען מאכן על העץ דארף איך א כזית גדול, כזית בינוני בעינן, און ס'איז דאך דא פארשידענע מיני זית, וההוא דאייתו לקמיה דרבי יוחנן זית גדול הוה, ער רעדט פון א גרויסע זית, דאף על גב דשקלוה לגרעיניתיה, אפילו איך נעם ארויס די קליינע, די קערל איז פש ליה שיעורא.